מסכת שבת דף יא עמוד ב' האלט מען אין צוויי שורות פון אונטן, פרעגט די גמרא והא מיבעי ליה כדי שלא יטנפו כליו, אונז האבן נעכטן געענדיגט די גמרא געהאט געברענגט א סתירת הברייתות אויב א זב גייט ארויס בכיסו. און דאס איז א זאך ער לייגט אויפן פי האמה אז טאמער ס'קומט ארויס זיבה זאל ער זעהן אז ס'איז ארויסגעקומען. האט די גמרא געמאכט א חילוק, דאס וואס ס'שטייט אז מ'איז מחיוב רעדט זיך א זב בעל שתי ראיות וואס ער דארף וויסן אויב ס'איז דא א דריטע ראי' דעמאלטס ווערט ער מחיוב מיט א קרבן, קומט אויס ס'איז וויכטיג פאר אים ארויסצוגיין מיט דעם ער זאל עס וויסן ממילא איז ער מחיוב. מה שאין כן דאס וואס ס'שטייט אין די ברייתא אז מ'איז פטור רעדט זיך בשלש ראיות און שבת האט ער שוין געזעהן א דריטע ראי' סאו ס'מאכט שוין נישט אויס טאמער ער גייט זעהן היינט נאך איינס. פרעגט די גמרא, פארגעסט וועגן דעם טאמער ס'גייט זיין א חילוק פאר אים צו ער זעהט נאכאמאל אדער נישט. ס'איז דאך דא סתם אזוי א תועלת מיט דעם וואס די זב גייט ארויס בכיסו והא מיבעי ליה כדי שלא יטנפו כליו, אפשר האט ער עס אן וויבאלד ער וויל נישט ס'זאל שמוציג מאכן זיינע קליידער. קומט אויס האט ער יא א תועלת מיט דעם וואס די זב גייט ארויס בכיסו, זאל ער זיין מחיוב. ענפערט די גמרא אמר רב זירא האי תנא הוא דאמר כל אצולי טינוף לא קא חשיב. טאמער א מענטש האט עפעס אן, נישט ווייל ער וויל עס אנטוהן, און נישט ווייל ער וויל עס ארויסטראגן, די איינציגסטע סיבה פארוואס ער האט עס, ער טראגט עס ארויס, איז ווייל ער וויל אפהאלטן פון א צווייטע זאך פון ווערן שמוציג, האט עס נישט קיין חשיבות און מען איז נישט מחיוב אויף מלאכת הוצאה. דתנן אונז האבן געלערנט אין א משנה אין מסכת מכשירין, וואס דארטן רעדט זיך נישט לגבי שבת, אבער מען זעט אז טאמער מען לייגט א זאך פאר א צווייטע זאך האט עס נישט קיין חשיבות. זאגט די משנה אין מסכת מכשירין. הכופה קערה על הכותל, איינער דעקט איבער א קערה א שיסל אויף א וואנט, אם בשביל שתודח הקערה, אויב ער לייגט עס דארטן ווייל ער וויל אז די שיסל זאל ווערן נאס פון די רעגן וואסער כדי די שיסל זאל ווערן אפגעוואשן, הרי זה בכי יותן, זאג איך אז טאמער די וואסער וואס האט אפגעוואשן די שיסל גייט שפעטער ארויף אויף פירות, איז עס מכשיר די פירות לקבל טומאה. די כלל איז אז א פירות ווערט טמא נאר טאמער ס'ווערט הוכשר לקבל טומאה פון משקין, למשל וואסער. אבער ס'מוז זיין דווקא אזא וואסער וואס די מענטש האט עס מחשיב געווען און ער האט עס געוואלט. איז זאגט די משנה, טאמער ער האט געוואלט אז ס'זאל אפוואשן די שיסל, הגם דאס וואס די וואסער גייט שפעטער ארויס אויף די פירות, דאס איז נישט א זאך וואס ער וואלט דען אפשר געוואלט, אבער למעשה ער האט געוואלט ס'זאל ארויף גיין אויף די שיסל, באקומט עס שוין א חשיבות, און ס'איז מכשיר לקבל טומאה. אבער, די משנה איז ממשיך, אם בשביל שלא ילקה הכותל, גייען מיר אונז ארויף צו דף יב עמוד א', טאמער ער האט געלייגט די שיסל אויפן וואנט, נישט ווייל ער האט געוואלט אז די רעגן וואסער זאל אפוואשן די שיסל, נאר ווייל ער האט געוואלט אז די שיסל זאל אפהיטן די וואנט פון די רעגן וואסער, אין אזא פאל, אינו בכי יותן, זאג איך נישט אז די וואסער וואס קומט אראפ, איז בכי יתן ווייל ער האט גארנישט געוואלט. וויל די גמרא עס צושטעלן די זעלבע זאך ביי אונז אויכעט. פונקט אזוי ווי דא זאג איך אז מען האט נישט מכשיר געווען די וואסער ווייל ער לייגט די שיסל דאס אפצוהיטן די וואסער זאל נישט גיין אויף די וואנט. די זעלבע זאך דאס וואס די זב גייט ארויס בכיסו נאר ווייל ער וויל אפהיטן זיינע קליידער גיבט נישט קיין חשיבות פארן כיס. פרעגט די גמרא, ס'איז דאך נישט די זעלבע זאך, מי דמי איז עס דען גלייך? התם דארטן לא קא בעי להו להני משקין כלל. אונזער שאלה איז אויב די וואסער. איז א חשוב'ע זאך לגבי עס זאל מכשיר זיין די פירות לקבל טומאה. זאג איך אז די מענטש וויל בכלל נישט די וואסער. פון זיין זייט איז בעסער אז ס'רעגנט בכלל נישט. די רעגן וואסער וואס קומט אראפ איז בכלל נישט חשוב אין זיינע אויגן. ער וויל עס נישט. והא ראיה ער האט אפילו אריבערגעבויגן די שיסל אז ס'זאל אפהאלטן די וואסער פון ארויפגיין ביי די וואנט. מה שאין כן דא ביי אונז. קוק איך די ג די זאך וואס ער האט ארויסגעטראגן און צו ער האט עס געוואלט ארויסטראגן, ממילא הגם ער טראגט עס ארויס נאר כדי אפצוהיטן זיינע קליידער, למעשה האט ער געוואלט עס ארויסנעמען. ממילא זאגט די גמרא, הכא קא בעי ליה להאי כיס לקבולי ביה זיבה, ער וויל ארויסטראגן די כיס טאקע ווייל ער וויל אפהיטן זיינע קליידער. הא לא דמיא איז די גמרא ממשיך אז טאמער דו ווילסט ברענגען א ראיה פון א משנה דארטן, קען איך דיך ברענגען פון די נעקסטע משנה וואס ווייזט מיך אז עס איז יא דא א חשיבות, אלא לסיפא די משנה דארט איז ממשיך עריבה איינער האט א שיסל שיורד דלף לתוכה, אויב עס איז ער האט געלייגט די שיסל סאו און עס האט אריינגערעגנט די וואסער אין די שיסל, איז מים הניתזין והנצפין, די וואסער וואס שפריצט ארויס פון דעם אינן בכי יתן, איז די גמרא מדייק, איז משמע פון די משנה, ושבתוכה, הרי זה בכי יתן. הגם, ער לייגט אהין די עריבה לייגט די שיסל ס'זאל אפהיטן אז ס'זאל נישט גיין די וואסער אויף די ערד. אף על פי כן זאג איך וויבאלד ער האט געלייגט די שיסל מיטן פנים ארויף, וואס ווייזט אז ער קען יא באשטיין אז די וואסער זאל אריינגיין אינעם שיסל, האט עס גענוג א גוטע חשיבות אז ס'באקומט א חשיבות פאר די וואסער אז ס'ווערט בכי יתן, איז די זעלבע זאך דא ביי אונז אויכעט, הגם ער האט עס כדי אפצוראטעווען א צווייטע זאך פון ווערן שמוציג, אבער למעשה האט עס גענוג א שטארקע חשיבות אז עס זאל זיין מחויב אויף מלאכת הוצאה בשבת. קומט צוריק אונזער קשיא, וויאזוי האסטו פארענטפערט די ברייתא וואס האט געזאגט אז די זב וואס גייט ארויס בכיסו איז פטור ווייל ס'רעדט זיך א זב בעל שלש ראיות, ממילא איז פאר אים נישט קיין חילוק טאמער ער זעט נאך א ראיה היינט שבת, ער קען סייווי נישט אנפאנגען ציילן זיינע נקיים, פרעגט די גמרא, אפילו טאמער ס'מאכט נישט אויס פאר אים טאמער ער זעט נאכאמאל, וויל ער ארויסגיין בכיסו, ס'זאל נישט ווערן שמוציג זיינע קליידער, און אונז זעמיר דא אז טאמער ער גייט ארויס אפילו לאצולי טינוף, האט עס יא א חשיבות, איז ער מחויב מלאכת הוצאה. ענטפערט די גמרא, אלא אביי ורבא דאמרי תרווייהו לא קשיא כ'האב א אנדערע וועג צו פארענטפערן די סתירה אין ברייתות צו די זב איז מחיוב אדער נישט, הא רב יהודה הא רב שמעון, וואס דאס איז די באקאנטע מחלוקת פון רב יהודה און רב שמעון צו מ'איז מחיוב מלאכה שאין צריכה לגופה, דאס איז די ערשטע פלאץ אין מסכת שבת ווי ס'ווערט אראפגעברענגט, און לויט רש"י די הסבר המחלוקת איז, לויט רב יהודה איז מען מחיוב אפילו א מלאכה שאין צריכה לגופה דאס הייסט אפילו א מלאכה וואס ווערט נישט געטוהן די זעלבע וועג ווי מ'האט עס געהאט געטוהן אין די משכן. מה שאין כן לויט ר' שמעון איז מען פטור א מלאכה שאין צריכה לגופה טאמער מען טוט די מלאכה נישט פאר די זעלבע תועלת ווי מען האט עס געהאט געטון אין די משכן, און ביי מלאכת הוצאה אין די משכן איז געווען מען האט ארויסגעטראגן די זאך וואס מען האט געוואלט ארויסטראגן ווייל מען האט עס געוואלט האבן אינדרויסן, מה שאין כן דא וואס ער טראגט נישט ארויס די כוס ווייל ער דארף די כוס אינדרויסן, במילא איז נישט דא קיין מלאכת הוצאה ביי דעם. זאגט די גמרא ווייטער, פאנגט די גמרא אן א נייע ענין, תנא דבי רבי שמואל, האט מען געהאט געלערנט אין די בית מדרש פון רבי שמואל, יוצא אדם בתפילין בערב שבת עם חשיכה, דאס הייסט, הגם אונז האבן געהאט געזען אין אונזער משנה געוויסע גזירות מדרבנן וואס מען זאל נישט טון סמוך לחשיכה גלייך פאר ווען ס'ווערט די בין השמשות ערב שבת, אבער מיט די תפילין מעג מען יא ארויסגיין, הגם מען זאל נישט גיין מיט תפילין אין שבת, האב איך נישט מורא אז טאמער ער גייט גיין מיט תפילין ערב שבת גלייך פארן זמן, וועט ער עס האלטן אויפן קאפ אויכעט ווען ס'קומט שבת, מאי טעמא? כיוון דאמר רבה בר רב הונא. חייב אדם למשמש בתפילין כל שעה ושעה א מענטש איז מחיוב צו טאפן זיינע תפילין יעדע שטיק צייט, קל וחומר מציץ, וויבאלד כ'האב דאך א קל וחומר פונעם ציץ וואס דער כהן גדול האט אנגעהאט, און די קל וחומר איז אזוי, מה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת, די ציץ האט דאך געהאט נאר איין מאל דעם אייבערשטנ'ס נאמען, און אף על פי כן אמרה תורה והיה על מצחו תמיד, שטייט אין פרשת תצוה אז דער כהן גדול האט עס געהאט על מצחו תמיד, דרשן איך פון די ווארט תמיד, ער זאל אגאנצן צייט וויסן אז ער האט עס אן שלא יסיח דעתו ממנו. קומט אויס דאס איז נאר פון איין מאל וואס ס'שטייט די באשעפער'ס נאמען אויפן ציץ. אויב אזוי זאגט די קל וחומר תפילין שיש בהן אזכרות הרבה. ס'האט אסאך מאל די באשעפער'ס נאמען, על אחת כמה וכמה אז מ'דארף עס אגאנצן צייט ממשמש זיין נישט מסיח דעת זיין און געדענקן אגאנצן צייט אז מ'האט עס אן. הילכך מידכר דכיר להו, געדענקט מען אז מ'האט עס אן, איז נישט שייך חושש צו זיין אז ער זאל נישט ארויסגיין מיט דעם ווייל אפשר גייט ער פארגעסן וועט ער עס אנהאבן שבת, וויבאלד ער דארף געדענקן א גאנצן צייט אז ער האט עס אן, דארף איך ביי דעם נישט חושש זיין. תניא האבן געלערנט אין א ברייתא, חנני' אומר, חייב אדם למשמש בבגדו ערב שבת עם חשיכה, א מענטש האט א חיוב צו טאפן זיינע טאשן ערב שבת, כדי ער זאל נישט צוקומען צו קיין שום מכשול שפעטער מיט דעם וואס ער האט אין זיינע בגדים עם חשיכה. אמר ר' יוסף, הלכתא רבתא לשבת, דאס איז גאר א גרויסע זאך, א וויכטיגע הלכה, וויבאלד דאס שיידט אפ א מענטש זאל נישט צוקומען צו חילול שבת. איז געשטאנען אין די משנה לא יפלה את כליו א מענטש זאל נישט אויסרייניגן זיינע בגדים פון לייז, און די משנה האט ממשיך געווען אז לא יקרא לאור הנר מ'זאל נישט ליינען נעבן די לעכט. איז נישט געווען קלאר אין די משנה אויב די איסור פון אויסרייניגן די בגדים פון די לייז איז אויכעט סמוך לאור הנר אדער אפשר דאס איז א איסור סתם אזוי. איז כדי צו פארשטיין די גמרא דארף מען מקדים זיין א זאך וואס מ'זעט סוף פון די סוגיא סוף פון די עמוד, ס'איז דא א מחלוקת תנאים, אויב ס'איז דא א איסור מן התורה צו הרג'נען לייז אין שבת. געווענליך בעלי חיים איז דא א איסור נטילת נשמה איז דא איסור מן התורה צו הרג'נען אין שבת, אבער לייז, לויט בית הלל און אזוי גייען מיר זעהן סוף פון די עמוד, איז עס נישט פון די סארטן בעלי חיים וואס דא די איסור נטילת נשמה, די גמרא שפעטער אין די מסכתא גייט שוין מסביר זיין פארוואס. ממילא, קיין איסור דאורייתא אפילו טאמער מ'הרג'ט עס איז נישט דא. און דאס גייט האבן א תוצאה ווי וויאזוי ס'גייט צוגיין די גזירות מדרבנן טאמער אפילו ווען מ'הארגעט עס איז נישט דא קיין איסור מן התורה. זאגט די גמרא איבעיא להו האבן געהאט געפרעגט די בני ישיבה א שאלה, דאס וואס איז געשטאנען אין די משנה לא יפלה את כליו זאל נישט אפשאקלען די לייז פון זיינע בגדים, צי רעדט זיך עס ביום אפילו אינמיטן טאג שמא יהרוג ווייל כ'האב מורא ער גייט צוקומען און זאל עס הארגענען, ור' אליעזר היא און דעמאלטס גייט מען דארפן גיין ווי שיטת ר' אליעזר וואס ער האלט אז ס'דא איסור דאורייתא עס צו הארגענען. דתניא ס'האבן געלערנט אמר רבי אליעזר, ההורג כינה בשבת איינער וואס הרג'עט א לייז אין שבת כאילו הורג גמל איז כאילו ער האט געהרג'עט א קעמל, וואס דאס איז א אויסדריק פון גאר א גרויסע בעל חי, ארויסצוברענגען אז א לייז איז פונקט ווי אנדערע בעלי חיים איז מחויב מן התורה. ממילא איז דא א איסור דרבנן, מען האט צוגעלייגט אז מען זאל נישט רייניגן די בגדים פון די לייז. ולא יקרא לאור הנר, דאס איז שמא יטה. אבער די לייז איז נישט וועגן שמא יטה. או דלמא קען זיין תרווייהו שמא יטה, סיי די לייז און סיי די ליינען לאור הנר איז נאר אלץ שמא יטה, מה שאין כן בייטאג וואס מען טוט עס נישט לאור הנר מעג מען יא, וויבאלד אפילו טאמער מען הרגעט עס איז נישט דא קיין איסור דאורייתא. תא שמע זאגט די גמרא איך האב א ברייתא שטייט אין פולין מען טאר נישט אפשאקלען די בי- די לייז ואין קורין לאור הנר, איז משמע ביידע איז נאר לאור הנר. פרעגט די גמרא פארוואס איז אזוי משמע, מי אלימא ממתניתין, וואס איז דאס בעסער פון די משנה וואס איך קען אפשר אפטיילן אז אין פולין איז אפילו אינמיטן טאג אויך. תא שמע, א אנדערע ברייתא, שטייט קלאר אין פולין לאור הנר און ואין קורין לאור הנר. און די ברייתא פירט אויס אלו מן ההלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיהו בן גרון. זעהט מען קלאר פון דער ברייתא שמע מינה דתרווייהו שמא יטה, זעה איך קלאר אז די גאנצע איסור איז נאר אלס שמא יטה, וואס דאס איז נאר טאמער דו טוסט עס לאור הנר. שמע מינה האסט א גוטע ראיה פון דער ברייתא. זאגט די גמרא ווייטער אמר רב יהודה אמר שמואל, אפילו להבחין בין בגדו לבגדי אשתו איז אויך דא א פראבלעם, וויבאלד די פראבלעם איז אלס שמא יטה, קומט אויס יעדע זאך וואס דו דארפסט גוט מעיין זיין, וואס דעמאלטס קען איך אפשר חושש זיין אז דו גייסט נישט אינגאנצן גוט זעהן, גייט עס צוברענגען זאלסט רוקן די פלאם, זאלסט רוקן די קנויטן, זאלסט קענען בעסער זעהן, די פלאם זאל אויפשיינען, ממילא גייט זיין א פראבלעם, און אפילו טאמער צו קענען זען א חילוק צווישן דיינע קליידער און דיין פרוי'ס קליידער גייט זיין א פראבלעם. אמר רבא לא אמרן עס איז נישט געזאגט געווארן נאר ביי אזעלכע סארט בגדים וואס די מאן און די פרוי'ס בגדים זענען ענליך דארף מען צוקומען לאור הנר אלא דבני מחוזא וואס דארטן איז אזוי געווען די סדר אבל דבני חקליתא מענטשן פון די קלענערע שטעט מידע ידעי דארטן איז דא א גרעסערע חילוק צווישן די צוויי בגדים דארף מען נישט צוקומען לאור הנר. דבני מחוזא נמי לא אמרן אלא דזקנות, די עלטערע פרויען, וואס איז ברייטער, אבל דילדות, די יונגערע פרויען, מידע ידיעי קען זיך דערקענען א חילוק, אין אנדערע ווערטער ס'האט נישט פונקטליך מיט די פלאץ און מיט די מיט די יארגאנג, די ווארט איז ווען דו האסט צוויי סארטן זאכן וואס איינס איז ענליך צו די אנדערע און דו ווילסט זען א חילוק, דארטן גייט זיין א פראבלעם, טאמער נישט נישט. תנו רבנן האט מען געלערנט אין א ברייתא אין פולין ברשות הרבים, דאס איז א כלליות'דיגע הלכה לאו דווקא שבת, א מענטש זאל נישט גיין אפשאקלען די לייז אין רשות הרבים, מפני הכבוד ס'איז א זאך וואס עס פאסט נישט ס'פארמיאוס'ט אנדערע מענטשן, כיוצא בו א ענליכע איסור איז דא, אמר רבי יהודה ואמרי לה רבי נחמיה, אין עושין אפיקטויזין ברשות הרבים, זאגט רש"י, אפיקטויזין איז א זאך וואס ס'מאכט מען זאל אויסברעכן, זאל מען עס נישט טון אין רשות הרבים וואס קען צוברענגען ער זאל ברעכן אין רשות הרבים, מפני הכבוד ס'איז א זאך וואס פארמיאוס'ט אנדערע מענטשן. תנו רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא המפלה את כליו, איינער וואס גייט און ער רייניגט אויס זיינע בגדים פון לייז, וואס טוט ער אין שבת? מולל! מעג ער עס אזוי האלטן צווישן זיינע פינגערס, ראולן צווישן זיינע פינגערס וזורק און אזוי אוועקווארפן, הגם ס'קען אפשר צוקומען אז ער זאל עס הרג'נען, וויבאלד דער תנא קמא האלט אז אפילו טאמער ער הרג'ט עס איז נישט קיין איסור דאורייתא, אבער ובלבד שלא יהרוג, א איסור דרבנן איז דא עס זאל נישט צוקומען מ'זאל עס הרג'נען. אבא שאול אומר, אבא שאול האלט אז עס איז יא דא א איסור דאורייתא עס צו הרג'נען, ממילא זאלסט עס אפילו נישט ראולן צווישן דיינע פינגערס, נאר נוטל וזורק, נעם עס און אזוי ווארף עס אוועק ובלבד שלא ימלול זאלסט עס בכלל נישט ראולן צווישן די פינגערס, אמר רב הונא, רב הונא איז נאך מער מיקל, הלכה מולל וזורק, ער קען עס ראלן און אזוי אוועקווארפן, רב הונא לייגט נישט צו אז מען זאל זיכער מאכן אז עס ווערט נישט געהארגעט, ווייל לויט רב הונא איז נישטא קיין שום פראבלעם עס צו הרג'נען. אבער וזהו כבודו דאס איז די ריכטיגע וועג וויאזוי מען טוט עס, אפילו בחול, אפילו בחול אויך. רבה מקטע להו און ורב ששת מקטע להו איז רש"י מסביר, דאס רעדט זיך אפילו אין שבת, זיי האבן געהאלטן אז אפילו קיין איסור דרבנן איז אויך נישט דא עס צו הרג'נען. רבא שדי להו לקנא דמיא, רבא האט עס אריינגעווארפן אין א שיסל פון וואסער, אמר להו ר' נחמן לבנתיה, האט ר' נחמן געזאגט צו זיינע טעכטער וואס זיי האבן אויסגערייניגט לייז פון אים, קטולן, הרג'עטס עס, און ואשמעינן לי קלא דסנוותי, איך קען באשטיין צו הערן די קול וויאזוי זיי שטארבן, ווייל זיי זענען מיינע שונאים, און דאס איז געווען אפילו אין שבת, וויבאלד ער האט געהאלטן אזוי ווי שיטת בית הלל וואס די גמרא גייט שוין ברענגען אז מען מעג עס הרג'ענען אפילו אין שבת. תניא האבן געלערנט אין א ברייתא, רבי שמעון בן אלעזר אומר אין הורגין את המאכולת בשבת מ'טאר נישט הרג'נען די מאכולת דאס איז די לייז אין שבת, דברי בית שמאי דאס איז שיטת בית שמאי, און דאס איז שיטת רבי אליעזר וואס אונז האבן פריער געהאט אז ס'איז דא א איסור דאורייתא צו הרג'נען די לייז אין שבת, אבער בית הלל מתירין וואס מ'האט פריער דערמאנט, וויבאלד זיי האבן געהאלטן אז דאס איז נישט די סארט בעל חי וואס איז דא די איסור נטילת נשמה ביי דעם. וכן היה רבי שמעון בן אלעזר אומר, נאך א זאך וואס בית הלל און בית שמאי קריגן זיך, האט רבי שמעון בן אלעזר נאכגעזאגט פון רבי שמעון בן גמליאל, אין משדכין את התינוקות לארס, מען שליסט נישט קיין שידוך, א גמר שידוך טוט מען נישט אין שבת, וויבאלד מען מאכט אפ א זאך אונז ווייסן מיר ממצוא חפצך אז א מענטש זאל זיך אפהאלטן פון טון א זאך פון זיינע פריוואטע זאכן אין שבת, און ולא את התינוק ללמדו ספר מען זאל נישט אפמאכן מיט א מלמד אז יענער זאל לערנען מיט אים מיט זיין זון. און וללמדו אומנות, אויך נישט אפמאכן מיט איינעם וואס זאל אויסלערנען אומנות פאר זיין זון. איז די אלע זאכן זענען עניני חול וואס מען זאל זיך צוריק האלטן פון רעדן פון דעם אין שבת. נאך א זאך האט בית שמאי מחמיר געווען מען זאל נישט טון, ואין מנחמין אבלים ואין מבקרין חולין, מען זאל נישט גיין מנחם אבל זיין אדער מבקר חולה זיין הגם ס'איז א מצוה, וויבאלד אבער ס'ברענגט אריין צער פאר די מענטש איז ער זיך משתתף מיט די צער פון די אבל אדער פון די חולה, זאל מען עס נישט טון. אבער בית הלל מתירין, בית הלל איז מתיר די אלע זאכן, אפילו אפמאכן מיט איינעם צו לערנען א אומנות, און אפגערעדט שוין צו לערנען דברי תורה, אדער ביקור חולים און ניחום אבלים, וויבאלד בית הלל האט געהאלטן אז דאס הייסט חפצי שמים מעג מען יא, און די זעלבע זאך ניחום אבלים ביקור חולים, הגם ס'קען צוברענגען צו צער, אבער וויבאלד ס'איז דא א מצוה מעג מען עס טון. זאגט די גמרא תנו רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא הנכנס לבקר את החולה איינער גייט מבקר חולה זיין אומר, רופט ער זיך אן שבת היא מלזעוק ס'איז שבת און מ'טאר נישט מתפלל זיין שרייען צום אייבערשטן, שבת טאר מען נישט בעטן אזעלכע זאכן, אבער ורפואה קרובה לבוא, נאך אלץ מ'איז מחזק דעם חולה אז די רפואה גייט קומען, ור' מאיר אומר ער לייגט צו, יכולה היא שתרחם, איז די מהרשא מסביר אז שבת אפילו אן דאווענען האט די זעלבע כח ווי וואכן מיט דאווענען, און דאס קען צוברענגען די רפואה. גיימיר יעצט ארויף צו דף יוד בית עמוד בית. רבי יודא אומר, רבי יודא לייגט צו אז ווען מען רעדט צו די חולה זאגט מען יא א זאך וואס מהרשא איז מסביר ס'נישט ממש קיין תפילה אבער עס איז א זאך וואס עס ברענגט אריין חיזוק פאר די חולה המקום ירחם עליך ועל חולי ישראל, רבי יוסי אומר, די לשון וואס מען זאגט דארף זיין אז מען איז כולל די חולה מיט אלע אנדערע חולי ישראל, המקום ירחם עליך בתוך חולי ישראל. זאגט די גמרא שבנא איש ירושלים בכניסתו ווען ער איז אריינגעגאנגען צום חולה אין שבת האט ער געזאגט שלום וביציאתו האט מען זיך אנגערופן שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא ורחמיו מרובין ושבתו בשלום זאל רוען אין פרידן כמאן אזלא הא דאמר רבי חנינא מי שיש לו את חולה בתוך ביתו איינער וואס האט א חולה אין זיין הויז צריך שיערבנו בתוך חולי ישראל דארף ער אים אריינשטעלן כולל זיין מיט אלע אנדערע חולי ישראל כמאן פון וועם קומט דאס אויס? כרבי יוסי, אזוי ווי רבי יוסי וואס אונז האבן געהאט אנפאנג פון די עמוד האט זיך געזאגט אז בשעת מען ווינטשט אן די חולה דארף מען זיכער מאכן אז מען איז אים כולל צוזאמען מיט די אלע אנדערע חולי ישראל. ואמר רב חנינא, האט רב חנינא געזאגט בקושי התירו לנחם אבלים ולבקר חולים בשבת, מיט גרויס שוועריקייט האבן חזל מתיר געווען הגם ווי בית הלל האבן מתיר געווען אבער נאך אלץ ס'איז נישט אנגעקומען גרינג און ס'נישט א זאך וואס מען וואלט ווען אפשר געדארפט טון מעיקר הדין מען האט אבער מתיר געווען לנחם אבלים ולבקר חולים בשבת, וויבאלד למעשה קען עס צוברענגען פאר צער פאר די מענטש וואס גייט מנחם אבל זיין אדער מבקר חולה זיין. זאגט די גמרא ווייטער אמר רבה בר בר חנה כי הוה אזילנא בתריה דרבי אלעזר, ווען איך בין נאכגעגאנגען נאך מיין רבי רב אלעזר לשיולי בתפיחה מבקר חולה צו זיין א מענטש וואס איז נישט געזונט, זימנין אמר אסאך מאל האט ער געווינטשן המקום יפקדך לשלום, די באשעפער זאל דיך געדענקען צו פרידן. איז רש"י מסביר דא רעדט מען לאו דווקא שבת מען רעדט אפילו אינמיטן די וואך אויכעט, אבער די ער האט געהאט געווינטשן מיט לשון קודש, אבער וזימנין אפאר מאל אמר רחמנא ידכרינך לשלם, די באשעפער זאל דיך געדענקן אין פרידן האט ער געזאגט אין אראמישע שפראך, פרעגט די גמרא ווי אזוי האט ער געקענט ווינטשן פארן חולה נישט אין לשון קודש, היכי עביד הכי והאמר רב יהודה לעולם אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמי, א מענטש זאל קיינמאל נישט בעטן פונעם אייבערשטן אין די אראמישע לשון, ואמר רבי יוחנן. כל השואל צרכיו בלשון ארמי אין מלאכי השרת נזקקין לו, די מלאכים העלפן אים נישט צו אז זיין תפילה זאל נתקבל ווערן, שאין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי. אויב אזוי וויאזוי האט ער געווינטשן פארן חולה רחמנא ידכרינך לשלם, וואס דאס איז אראמישע שפראך, ער דארף דאך געווען ווינטשן א אנדערע שפראך אדער על כל פנים לשון קודש, זיכער נישט אראמיש. ענטפערט די גמרא, ס'דא א חילוק פון סתם אזוי בעטן פונעם אייבערשטן, אדער ווינטשן פאר א חולה, א חולה איז אנדערש, שאני חולה דשכינה עמו די שכינה איז מיט אים. דאמר רב ענן אמר רב, מנין ששכינה סועד את החולה ער האלט אונטער דעם חולה, שנאמר השם יסעדנו על ערש דוי. איינער וואס על ערש דוי איז השם יסעדנו די באשעפער האלט אים אונטער. תניא נמי הכי, הנכנס לבקר את החולה לא ישב לא על גבי מיטה זאל זיך נישט זעצן אויפן בעט, ולא על גבי כסא נישט אויף א בענקל, אלא מתעטף, ער וויקלט זיך איין אין א טלית, ויושב לפניו און ער זיצט פארנט פון אים מפני ששכינה למעלה מראשותיו של חולה, די באשעפער כביכול איז העכער צו קאפנס פונעם חולה, שנאמר השם יסעדנו על ערש דוי. ואמר רבא אמר רבין און נאך האט רבא נאכגעזאגט אין נאמען פון רבין, מנין שהקדוש ברוך הוא זן את החולה ער זעטיגט דעם חולה, שנאמר השם יסעדנו על ערש דוי דרשן איך דא אז נישט נאר א לשון פון פון אונטערהאלטן נאר אויך א לשון פון סעודה פון געבן צו עסן. איז געשטאנען ווייטער אין די משנה ולא יקרא לאור הנר א מענטש זאל נישט ליינען נעבן די אור הנר וויבאלד כ'האב מורא שמא יטה. אמר רבה האט רבה געזאגט די איסור וואס איך האב אז מ'זאל גיין נעבן די אור הנר, איז לאו דווקא טאמער דו ליינסט ממש נעבן די אור הנר וואו דו קענסט מיט די הענט גיין און מטה זיין וואו דאס גייט צוקומען איסור דאורייתא, נאר אפילו גבוה שתי קומות אפילו טאמער די לעכט איז גאר הויעך, קומט אויס יעצט בפועל קענסטו נישט מטה זיין די לעכט, אף על פי כן, די איסור דרבנן איז אין אלע פעלער לא פלוג רבנן און מ'מאכט נישט קיין חילוק צו בפועל קענסטו עס יעצט גיין מטה זיין אדער נישט. אפילו שתי מרדעות, דאס איז א סארט וועג וויאזוי מ'האט געמאסטן, ס'איז לכאורה אביסל א. א גרעסערע חידוש אפילו עס איז העכער, און אפילו עשרה בתים זו על גב זו, צען הייזער איינס העכער די אנדערע, אף על פי כן, עס איז נישט דא קיין שום חילוק, מען טאר קיינמאל נישט ליינען טאמער דו קענסט ליינען א דאנק, א שיין, א ליכטיגקייט, פון א לעכט, אפילו טאמער דו קענסט נישט צוקומען יעצט בפועל מטה צו זיין די לעכט. איז די גמרא מדייק, די לשון המשנה איז לא יקרא לאור הנר, ס'איז א לשון יחיד, א מענטש אליינס זאל נישט ליינען לאור הנר, חד הוא דלא ליקרי, הא תרי איז לכאורה מדייק פון די לשון המשנה, טאמער ס'איז צוויי מענטשן וואס ליינען צוזאמען שפיר דמי מעג מען יא. פרעגט די גמרא והתניא אונז האמיר אבער געלערנט אין א ברייתא לא אחד ולא שנים סיי א מענטש אליינס און סיי צוויי מענטשן טארן אויך נישט פארוואס אין אונזער משנה איז מדויק אז דווקא איין מענטש טאר נישט צוויי מעגן יא ענפערט די גמרא אמר רבי אלעזר לא קשיא ס'איז נישט קיין קשיא ס'איז צוויי אנדערע פעלער. כאן, בענין אחד, אונזער משנה וואס האט געזאגט אז צוויי מענטשן מעג מען יא רעדט זיך טאמער ביידע ליינען לאור הנר די זעלבע ענין, קומט אויס איינער איז צוזאמען מיטן צווייטן, האלטן מיט מיטן צווייטן, און אויב איינער פון זיי גייט וועלן מטה זיין די אור הנר, גייט אים דער צווייטער אויפמערקזאם מאכן און גייט אים אפהאלטן. כאן, די ברייתא וואס איז געשטאנען אז אפילו צוויי מענטשן טאר מען אויך נישט רעדט זיך בשני ענינים ביידע קוקן צוויי אנדערע זאכן, קומט אויס יעדער איינער איז פארטיפט אין א אנדערע ענין, ממילא טאמער איינער גייט מטה זיין די אור הנר גייט דער צווייטער נישט כאפן וועט ער אים נישט אפהאלטן, וועגן דעם טאר מען נישט. אמר רב הונא האט רב הונא געזאגט ובמדורה טאמער ס'איז א גרויסע פייער אפילו עשרה בני אדם אסור איז אסור איז רש"י מסביר וויבאלד מ'ליגט מ'זיצט אפגערוקט איינער פון די אנדערע גייט איינער נישט באמערקן וואס דער צווייטער טוט ממילא קען מען יא צוקומען להטות אמר רבא האט רבא געזאגט אם אדם חשוב הוא אויב די מענטש וואס ליינט איז א אדם חשוב מותר מעג ער יא אפילו לקרות לאור הנר, וויבאלד אפילו אינמיטן די וואך איז זיין סדר נישט צוצוגיין צו די לעכט און רוקן די פלאם, די קנויט, ס'פאסט נישט, ס'נישט די וועג ווי אזוי ער פירט זיך אויף. פרעגט די גמרא מיתיבי וועל דיר א קשיא פרעגן, שטייט אין די ברייתא לא יקרא לאור הנר שמא יטה, א מענטש טאר נישט שבת ליינען לאור הנר שמא יטה, און דערציילט די ברייתא אמר רבי ישמעאל בן אלישע אני אקרא ולא אטה, ער האט געהאט געזאגט אויף זיך אז איך וועל ליינען און איך וועל נישט מטה זיין, אבער פעם אחת קרא האט ער געליינט וביקש להטות און אומוועלנדיג האט ער געטרייט, ער האט פרובירט, ער האט געוואלט מטה זיין און ער האט זיך געכאפט באצייטנס, אבער ער האט געזען אז אפילו ער איז נישט פארזיכערט און ער קען יא צוקומען מטה צו זיין, אמר האט ער געזאגט כמה גדולים דברי חכמים, ווי גרויס זענען די רייד פון די חכמים שהיו אומרים לא יקרא לאור הנר. ר' נתן אומר, נישט אזוי ווי די ערשטע גירסא וואס האט געזאגט ער האט נאר געוואלט מטה זיין בפועל האט ער נישט מטה געווען, זאגט ר' נתן אז ניין, קרא והטה, ער האט טאקע בפועל יא מטה געווען, ער איז נכשל געווארן. איז וכתב על פנקסו האט זיך אנגעצייכנט ביי זיך. אין זיין ביכל האט ער זיך אנגעצייכנט אני ישמעאל בן אלישע קריתי איך האב געליינט והטיתי נר בשבת, לכשיבנה בית המקדש, אביא חטאת שמנה איך וועל ברענגען א פעטן חטאת. על כל פנים זעהט מען אז אפילו רבי ישמעאל בן אלישע וואס איז דאך זיכער געווען א אדם חשוב, און אף על פי כן איז געווען די חשש, אדער ס'איז געווען די פראבלעם פון שמא יטה, ענטפערט די גמרא אמר רבי אבא, שאני רבי ישמעאל בן אלישע הואיל ומשים עצמו על דברי תורה כהדיוט, ווען ס'איז געקומען צום לערנען האט ער זיך בכלל נישט אויפגעפירט ווי א חשוב'ער מענטש, ער האט זיך אויפגעפירט ממש ווי א ישיבה בחור, ווי א פשוט'ער מענטש, און וועגן דעם איז ער געווען אנדערש, אבער געווענליך אדם חשוב טאקע קען זיין אז ס'איז נישט קיין פראבלעם. זאגט די גמרא ווייטער תני חדא אונז האבן געלערנט אין איין ברייתא שמש א מענטש וואס באדינט בודק כוסות וקערות לאור הנר ער קען באקוקן די כוסות די גלעזעלעך מיט די טעלערס לאור הנר אז ס'איז אפגערייניגט מען זאל עס קענען נוצן פאר די סעודה ותניא אידך אין א אנדערע ברייתא האבן געלערנט לא יבדוק וואס גייט פאר זאגט די גמרא לא קשיא כאן בשמש קבוע די באשטימטע באדינער וואס ער דארף זיכער מאכן ס'איז ריין און ער ציטערט פון די בעל הבית, ער טאר נישט ווייל ער קוקט גוט, מה שאין כן כאן בשמש שאינו קבוע, ער איז נישט דא בקביעות, ער איז פונקט יעצט דא און ער קלינט עס יעצט אויף, ער האט נישט די פרעשור צו זעהן זיכער מאכן ס'איז הונדערט פראצענט קלין, ער מעג יא ווייל כ'האב נישט מורא ער גייט קוקן אזוי גוט, ואיבעית אימא הא והא בשמש קבוע ולא קשיא הא בדמשחא, דאס רעדט זיך אז ס'ברענט מיט אויל, הא בדנפטא אז ס'ברענט מיט נאפט וואס איז מער מסריח, האב איך נישט מורא אז ער גייט קומען להטות וויבאלד ס'איז נישט קיין גוטע שמעק. איבעיא להו האט די גמרא געפרעגט א שאלה וואס גייט זיין א שמש שאינו קבוע בדמשחא. און פון איין זייט ער איז א שמש שאינו קבוע קוקט ער נישט אזוי גוט, אבער פון די אנדערע זייט איז עס בדמשחא ס'איז געמאכט מיט אויל וואס ס'קען זיין אז מ'איז יא מטה. מאי. אמר רב הלכה ואין מורין כן. די הלכה איז אז בעצם מעג ער, אבער מ'איז עס נישט מפרסם ברבים כדי מענטשן זאלן נישט צוקומען מזלזל זיין אין די איסור. ורבי ירמי' בר אבא אמר הלכה ומורין כן, מען קען יא גיין זאגן פאר יעדעם איינעם, ס'איז נישט קיין פראבלעם מפרסם צו זיין די הלכה. דערציילט די גמרא א מעשה רבי ירמי' בר אבא איקלע לבי רב אסי, ער איז אנגעקומען צו די פלאץ פון רב אסי, קם שמעיה, איז זיין שמש געגאנגען, און קא בדיק לנהורא דשרגא, און ער האט יא בודק געווען די כוסות מיט די קערות צו די אור הנר. אמרה ליה דביתהו. די פרוי פון רב אסי האט פארגעהאלטן פאר רב אסי וויאזוי ער קען צולאזן אז רבי ירמיה'ס שמש זאל דאס טון, ומר לא עביד הכי, דו האלטסט זיך נישט אזוי? אמר לה, האט ער איר געענטפערט, שבקיה, לאז אים אפ, כרביה סבירא ליה, ווייל ער האלט אזוי ווי זיין רבי, רבי ירמי' בר אבא וואס ער האט געהאלטן אז הלכה ומורין כן, ממילא קען איך אים נישט אפהאלטן, וויבאלד זיין רבי האלט אנדערש, טוט ער אזוי ווי זיין רבי איז עס נישט קיין פראבלעם.